בעזרת השם יתברך מסכת פסחים דף י ג, הייבן מיר אן דף י ג עמוד א' אויבן, אמר רב נחמן אמר רב, הלכה כרבי יודא. איז אזוי, לאמיר קודם כל איבער'חזר'ן די מחלוקת וואס מ'האט געזען דף י א עמוד ב' אין די משנה, רבי מאיר האט געזאגט אוכלין כל חמש ושורפין בתחילת שש, אז חמץ מעג מען עסן די גאנצע פיפטע שעה און אנפאנג די זעקסטע שעה וואס טייטש א שעה פאר חצות, דארף מען אנהייבן פארברענען די חמץ א שעה פאר חצות האבן חכמים גוזר געווען אז מען טאר מער נישט הנאה האבן פון די חמץ און מען דארף שוין פארברענען און טאקע ביי חצות וואס דעמאלטס מדאורייתא טאר מען שוין קיין חמץ נישט האבן איז שוין דער גאנצער חמץ פארברענט, רבי אידה האט מער מחמיר געווען און רבי אידה האט געזאגט אז מען מעג נאר עסן ביז צוויי שעה פאר חצות, צוויי שעה פאר חצות טאר מען מער נישט עסן, נאר וואס הנאה האבן מעג מען נאך ביז א שעה פאר חצות, און א שעה פאר חצות דעמאלטס איז שוין אויך אסור בהנאה דעמאלטס דארף מען שוין פארברענען ביז חצות איז שוין אלעס פארברענט, שפעטער האט מען געזען א דריטע שיטה די שיטה פון רבן גמליאל, אז רבן גמליאל בעצם האלט ווי רבי יהודה, אז בדרך כלל טאר מען שוין נישט עסן ביז צוויי שעה פאר חצות, הנאה מעג מען ביז א שעה פאר חצות אבער עסן ביז צוויי שעה פאר חצות, חוץ פון תרומה, וואס תרומה מעג מען עסן ביז א שעה פאר חצות, און נאר נאכדעם פארברענט מען עס צוזאמען מיט אלעמען אין די לעצטע שעה פאר חצות. זאגט יעצט די גמרא, אמר רב נחמן אמר רב, האט רב נחמן נאכגעזאגט פון רב, הלכה כרבי יודע, אז די הלכה איז טאקע ווי רבי יודע, אז צוויי שעה פאר חצות טאר מען מער נישט עסן, הנאה האבן מעג מען, און א שעה פאר חצות דארף מען פארברענען דעמאלטס ווערט עס אסור בהנאה. אמר ליה רבא לרב נחמן, האט רבא געזאגט צו רב נחמן, ונימא מר, הלכה כרבי מאיר, וואס עפעס פסק'נסטו ווי רבי יודע, לכאורה דארף מען פסק'ען ווי רבי מאיר דסתם לן תנא כוותיה, ווייל ס'איז דא א סתם משנה, וואס אונז ווייסן מיר בדרך כלל די הלכה איז ווי א סתם משנה, און ס'איז דא א סתם משנה וואס זאגט קלאר ווי רבי מאיר, ווי איז דא א סתם משנה וואס זאגט ווי רבי מאיר, דתנן, ווייל מ'האמיר געלערנט אין א משנה, די משנה אין דף כ א עמוד א' זאגט, כל שעה שמותר לאכול, מאכיל, אז ווי לאנג א מענטש מעג עסן חמץ, מעג ער אויך געבן פאר זיין בהמה חמץ, איז משמע פון דעם, אז צוזאמען ווערן זיי ביידע אסור סיי די מענטש סיי די בהמה, וואס דאס שטימט מיט רבי מאיר, ווייל לויט רבי אידה, איז צוויי שעה פאר חצות טאר א מענטש שוין נישט עסן, אבער א בהמה מעג עסן ביז א שעה פאר חצות ווייל דאס איז א הנאה דאס איז נישט פשט אז מען עסט וואס איסור ההנאה מעג מען דאך ביז א שעה פאר חצות און ממילא נאר לויט ר' מאיר הערט זיך אויף די זמן אכילה פון א מענטש און פון א בהמה צוזאמען אין די זעלבע רגע און ממילא וואס עפעס זאגסטו מיר די הלכה איז ווי ר' יהודה וואלסט געדארפט זאגן די הלכה איז ווי א סתם משנה וואס די סתם משנה גייט כשיטת ר' מאיר ענטפערט די גמרא ההיא לאו סתמא היא, משום דקשיא מותר, וואס טייטש, די משנה איז נישט קיין סתם משנה כשיטת ר' מאיר, נאר וואס דען אזוי ווי מ'וועט שוין זעהן די משנה דארט אין דף כ א גייט כשיטת רבן גמליאל, פארוואס? ווייל אזוי ווי מ'וועט זעהן דארט אין די סוגיא, די גמרא פרעגט דארט וואס עפעס שטייט מותר, וואס טייטש אז מ'קוקט אריין די לשון דארט אין די משנה שטייט כל שעה שמותר לאכול מאכיל, אז ווילאנג ס'איז מותר צו עסן מעג מען נאך געבן פאר א בהמה, וואס טייטש ווילאנג ס'איז מותר צו עסן? די משנה וואלט געדארפט שרייבן כל שעה שאוכל מאכיל ווי לאנג מען קען עסן קען מען מאכיל זיין קען מען געבן פאר א בהמה און ממילא איז די גמרא דארט מדייק אז פון דעם וואס שטייט כל שעה שמותר לאכול דארף מען טייטשן אזוי כל שעה שמותר לאכול ווי לאנג ס'איז נאך דא א מענטש אויף די וועלט וואס מעג עסן איז אפילו דו טארסט נישט עסן מעגסטו אבער געבן פאר דיין בהמה צו עסן וואס דער לשון שטימט א מחיה לויט רבן גמליאל, ווייל לאמיר מאכן א חשבון לויט רבן גמליאל צוויי שעה פאר חצות טייטש אין די פיפטע שעה איז לויט רבן גמליאל מעג א מענטש מער נישט עסן אבער א כהן מעג נאך עסן תרומה און דאס איז פשט כל שעה שמותר לאכול ווי לאנג ס'איז נאך דא א איד וואס מעג עסן וואס טייטש דער כהן דער כהן מעג עסן תרומה דו טארסט טאקע נישט עסן אבער פאר דיין בהמה מעגסטו געבן צו עסן וואס דאס איז אוודאי די שיטה פון רבן גמליאל אזוי ווי מ'האט געשמועסט און במילא איז דאס נישט קיין סתם משנה כר' מאיר, פארדעם קען ר' נחמן אמר רב זאגן אז די הלכה איז ווי ר' יהודה ווייל ס'איז נישט דא קיין סתם משנה פארקערט ווי ר' מאיר, איי פרעגט די גמרא ונימא מר הלכה כר' גמליאל דהוה ליה מכריע, אויב אזוי וואס עפעס פסקנט ער טאקע כשיטת ר' יהודה, וואלט ר' נחמן אמר רב געדארפט פסקנ'ן כשיטת רבן גמליאל, וואס רבן גמליאל בעצם איז מכריע צווישן ר' מאיר ר' יודא איז א תנא וואס האלט אביסל ווי ר' מאיר און אביסל ווי ר' יודא איז א מכריע פארוואס ווייל ר' מאיר האט דאך געזאגט מען מעג עסן ביז א שעה פאר חצות ר' יודא האט געזאגט מען מעג עסן ביז צוויי שעה פאר חצות און רבן גמליאל מאכט א הכרעה פונקט אינצווישן ער זאגט אז א כהן מעג עסן ביז א שעה פאר חצות און סתם א איד א ישראל מעג עסן ביז צוויי שעה פאר חצות און פארוואס טאקע פסקנט מען נישט ווי רבן גמליאל אמר ליה האט ר' נחמן געענטפערט צו רבא רבן גמליאל לאו מכריע הוא טעם דנפשיה קאמר ס'טייטש רבן גמליאל איז נישט קיין מכריע מכריע איז טייטש לאמיר זאגן ר' מאיר און ר' יודא וואלטן זיך ארומגעקריגט, ר' מאיר וואלט געזאגט און דערמאנט אין זיינע ווערטער אז ס'איז נישטא קיין חילוק תרומה און חולין אלעמאל מעג מען עסן ביז א שעה פאר חצות, און ר' יודא וואלט געזאגט ניין נישטא קיין חילוק תרומה און חולין אלעמאל מעג מען עסן ביז צוויי שעה פאר חצות, דא זאגט רבן גמליאל ס'איז דא א חילוק צווישן תרומה און חולין, פארשטיי איך אז ער איז זיך מתייחס צו די ווערטער פון ר' מאיר און צו די ווערטער פון ר' יודא, און ער לייגט אריין א דעה און ער זאגט איך בין מכריע נישט ווי דיר נישט ווי דיר נאר האלבוועגס אינצווישן, ביי תרומה איז די הלכה ווי רבי מאיר און ביי חולין די הלכה ווי רבי יודא, אבער ער זאגט נישט אזוי ווייל רבי מאיר און רבי יודא דערמאנען קיין ווארט נישט נישט פון קיין תרומה און נישט פון קיין חולין, און במילא איז מוכח פון דעם זאגט רב נחמן אז רבן גמליאל איז נישט קיין מכריע צווישן רבי מאיר און רבי יודא, ער זאגט נאר א אייגענע זאך, א זאך פאר זיך א שיטה פאר זיך, און דערפאר איז די הלכה נישט ווי רבן גמליאל ווייל דאס הייסט נישט קיין מכריע, ואיבעית אימא, זאגט די גמרא נאך א מקור וואס רב האט געהאט אז די הלכה איז טאקע ווי רבי יודא, ווייל רב דאמר כי האי תנא, רב האט גע'פסק'נט ווי א תנא וואס מען וועט שוין זען אז ס'איז דא א קלארע תנא וואס זאגט אונז אז די הלכה איז ווי רבי יודא, דתניא ווייל מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, די ברייתא זאגט, ארבעה עשר שחל להיות בשבת, טאמער ערב פסח געפאלט אין שבת, איז מבערין את הכל מלפני השבת, דארף מען פארברענען די גאנצע חמץ א טאג פאר שבת, שבת איז ערב פסח, איז ערב שבת דארף מען שוין אלעס פארברענען, ושורפין תרומה טמאה, תלויות וטהורות, און מען פארברענט אלע תרומות אפילו תרומה וואס איז טהור, תרומה וואס איז א ספק טמא, תרומה וואס איז א וודאי טמא, ס'טייטש אלע תרומות וואס איז חמץ מעג מען פארברענען, פארוואס ווייל שבת טאר מען דאס נישט פארברענען, ערב פסח העט מען עס נישט קענען פארברענען, נאר וואס, ומשיירין מן הטהורות מזון שתי סעודות כדי לאכול עד ארבע שעות, מען לאט איבער פון די תרומה טהורה לאט מען איבער וויפיל מען דארף האבן אויף שבת אליין, ווייל מען טאר דאך בעצם סתם אזוי נישט פארברענען קיין תרומה טהורה, ס'איז דא אן איסור צו פארברענען תרומה טהורה, דא איז נישטא קיין ברירה ווייל מען טאר נישט איבערלאזן קיין חמץ, פון דעסט וועגן וויפיל מען קען איבערלאזן דארף מען איבערלאזן, און דערפאר לאט מען איבער מזון שתי סעודות, בדרך כלל שבת עסט מען דרײַ סעודות, דא עסט מען נאר צוויי סעודות, ווייל שבת וואס געפאלט ערב פסח איז שלש סעודות טאר מען סייווי נישט עסן ווייל ס'איז פארן זמן, מען דארף באלד עסן די קרבן פסח, על כל פנים לאזט מען איבער פון די תרומה טהורה וויפיל מען דארף האבן אויף שבת, און די ברייתא לייגט דא צו אז מען עסט עס שבת ביז די פערדע שעה וואס טייטש ביז צוויי שעה פאר חצות, דברי ר' אלעזר בן יהודה איש ברתותא שאמר משום ר' יהושע, אזוי זאגט ר' אלעזר בן יהודה איש ברתותא בשם ר' יהושע, וואס דאס איז בעצם פונקט ווי די שיטה פון רב יהודה פון אונזער משנה, ווייל רב יהודה אין אונזער משנה האט דאך אויך געזאגט אז נישט קיין חילוק תרומה חולין אלעס מעג מען נאר עסן ביז צוויי שעה פאר חצות, און דא זעט מען עס אויך קלאר אז תרומה מעג מען אויך נאר עסן ביז צוויי שעה פאר חצות, אמרו לו, פארציילט דארט די ברייתא ווייטער, האבן די חכמים געזאגט צו ר' אלעזר בן יהודה איש ברתותא, אז טהורות לא ישרפו שמא ימצאו להן אוכלין, דאס וואס דו האסט געזאגט אז מען לאזט נאר איבער מזון שתי סעודות, זאגן זיי, די תרומה טהורה לאזט מען איבער סאך מער, מען לאזט איבער דאס גאנצע, פארוואס ווייל עס קען זיין אז שבת צופרי פאר די זמן ביעור חמץ טייטש פאר די פערדע שעה פאר צוויי שעה פאר חצות, עט מען נאך טרעפן כהנים וואס האבן נאכנישט געגעסן און נאך הונגעריג, זיי'ן קענען עסן די תרומה טהורה, ממילא וואס פעלט אויס דאס צו פארברענען א טאג פריערט, קען זיין איינער עט עס עסן עט מען נישט דארפן עובר זיין מ'עט נישט דארפן פארברענען תרומה טהורה, אמר להם, האט רב אלעזר זיי געזאגט, כבר בקשו ולא מצאו, וואס טייטש אוודאי האט מען שוין געזוכט די אלע כהנים, יעדער איינער זוכט דאך די כהנים פטור צו ווערן פון זיין תרומה טהורה, און ממילא אז ער האט נישט געטראפן פון פאר שבת, עט ער נישט טרעפן שבת אליין, און פארדעם דארף מען נאר איבערלאזן מזון שתי סעודות פאר כהנים וואס גייען דאס טאקע עסן, אמרו לו, האבן די חכמים געזאגט צו ר' אלעזר בן יהודה, שמא חוץ לחומה לנו, ס'טייטש קען זיין אז ס'איז דא כהנים וואס זענען אינדרויסן פון שטאט, וואס האבן גענעכטיגט אינדרויסן פון שטאט אינדרויסן פון תחום, כ'האב זיי נישט געטראפן איך האב זיי טאקע נישט געזען, אבער שבת צופרי עלן זיי אריינשפאצירן אין שטאט עט מען זיי קענען געבן די תרומה טהורה, אמר להם, האט ר' אלעזר זיי געזאגט, לדבריכם, אף תלויות לא ישרפו, שמא יבוא אליהו ויטהרם, כ'פארשטיי נישט, טאמער ביסט חושש אז אפשר שלאפן כהנים אינדרויסן פון שטאט, כ'האב א בעסערע זאך, וואס האסטו מיר געזאגט אז תרומה טמאה פארברענט מען, תרומה תלויה, וואס טייטש תרומה וואס איז א ספק אפשר איז טמא צו נישט, פארברענט מען אויך אויף תרומה טהורה האסטו א פראבלעם אז אפשר כהנים שלאפן אינדרויסן פרעג איך דיר אויב אזוי די אלע ספק'דיגע תרומות זאלסטו אויך זאגן לאז עס איבער פארברען עס נישט ווייל סקען זיין שבת אינדערפרי עט אליהו הנביא קומען מבשר זיין אויף די גאולה שלימה און עט אונז זאגן און פושט זיין אלע אונזערע ספיקות עט ער פושט זיין אפשר אז די תרומה וואס א ספק טמא איז אינגאנצן נישט טמא ס'איז טהור עט מען עס קענען עסן פארוואס אויף דעם ביסטו נישט חושש אלא מאי מ'איז נישט חושש אויף אזעלכע סארט זאכן אמרו לו האבן די חכמים געזאגט צו רבי אלעזר ניין ווייל כבר מובטח להן לישראל שאין אליהו בא לא בערבי שבתות ולא בערבי ימים טובים מפני הטורח, אונז האמיר א הבטחה אז אליהו הנביא עט נישט אנקומען ערב שבת ערב יום טוב מבשר זיין אויף די גאולה פארוואס אלס די טורח מענטשן עלן אויפהערן צוגרייטן צו שבת יום טוב מ'עט זיין פארנומען מיט אליהו הנביא ממילא אליהו הנביא דעמאלטס נישט קומען און ממילא איז נישט דא קיין חשש אז אליהו הנביא עט אנקומען שבת אינדערפרי צו ערב יום טוב מודיע זיין וואס איז די דין מיט די ספק'דיגע תרומה, אבער אוודאי זאגן די חכמים, ביי תרומה טהורה דארף מען יא חושש זיין אפשר וועלן כהנים דא אריינשפאצירן אין שטאט, און ממילא פארברענט מען דאס נישט ערב יום טוב, וואס דען, וואס טוט מען יא מיט דעם, מען האלט עס, און ווען עס קומט חצות טאקע, ווען עס קומט א שעה פאר חצות, דארף מען עס טאקע מבטל זיין, אדער געבט מען עס פאר א הונט פאר א כהן, וואס ער מעג אויך הנאה האבן פון דעם, אבער על כל פנים פארברענען פארברענט מען דאס נישט פריער, זאגט די גמרא, די ברייתא פירט אויס, אמרו לא זזו משם עד שקבעו הלכה כר' אלעזר בן יהודה איש ברתותא שאמר משום ר' יהושע מען האט זיך נישט אוועקגעריקט פון דארט ווילאנג מען האט נישט גע'פסק'נט טאקע ווי ר' אלעזר בן יהודה, וואס ר' אלעזר בן יהודה האט מען דאך געזען האט גע'פסק'נט אזוי ווי ר' יהודה פון אונזער משנה, און במילא זאגט די גמרא רב האט זיך אויך סומך געווען אויף דעם ר' אלעזר בן יהודה און פארדעם האט ער אויך גע'פסק'נט ווי ר' יהודה, ווייל אזוי ווי מען זעט קלאר די ברייתא פירט אויס אז די הלכה איז אזוי. מאי לאו אפילו לאכול, ממילא איז א ראיה זאגט די גמרא טאקע רב'ס ראיה פון די ברייתא איז אז היות מ'האט געפסקנט ווי רבי אלעזר בן יהודה, וואס מיינט מ'האט געפסקנט ווי רבי אלעזר בן יהודה? רבי אלעזר בן יהודה האט בעצם געזאגט צוויי זאכן, קודם כל האט ער געזאגט אז מ'דארף אלעס פארברענען חוץ פון מזון שתי סעודות ערב שבת, חוץ פון דעם האט ער געזאגט אז שבת אליין ביז ווען מעג מען עסן די תרומה? ביז צוויי שעה פאר חצות, לכאורה האט מען געפסקנט אינגאנצן ווי רבי אלעזר בן יהודה במילא טאקע א ראיה אז די הלכה איז ווי רבי יהודה אין אונזער משנה אמר רב פפא משמיה דרבא זאגט אבער רב פפא בשם רבא לא ס'איז נישט קיין ראיה ווייל ס'קען זיין דאס וואס די ברייתא האט געזאגט אז מ'האט געפסקנט ווי רבי אלעזר בן יהודה איז סך הכל אויף לבער אויף די דעם וואס ער האט געזאגט אז מ'דארף פארברענען דאס גאנצע חמץ ערב שבת דלא כחכמים ווייל חכמים האבן דאך געזאגט אז מ'דארף איבערלאזן די תרומה טהורה ווייל אפשר וועלן כהנים אריינשפאצירן אויף דעם זאגט ר' אלעזר בן יהודה ניין מען דארף נישט חושש זיין אויף דעם מען דארף אלעס פארברענען ערב שבת אויף דעם איז די הלכה ווי ר' אלעזר בן יהודה אבער קען אוודאי זיין אז ערב שבת אליין ביז ווען מעג מען עסן די תרומה טהורה קען זיין מען מעג דאס עסן ביז א שעה פאר חצות כשיטת ר' מאיר און ממילא נישט קיין ראיה פון דא אז די הלכה איז ווי ר' יהודה פון אונזער משנה זאגט די גמרא יעצט ואף רבי סבר להא דרב נחמן רבי בעצם האלט אויך ווי רב נחמן אמר רב אז וואס אז די הלכה איז ווי ר' יהודה דאמר רבין בר רב אדא ווייל רבין בר רב אדא האט געזאגט מעשה באדם אחד שהפקיד דיסקיא מלאה חמץ אצל יוחנן חקוקאה, ס'איז געווען אמאל א מעשה אז א מענטש האט געהאט א געדאפלטע זאק, דיסקיא איז א געדאפלטע זאק געמאכט פון לעדער, ס'איז געווען אנגעפילט מיט חמץ און ער האט עס מפקיד געווען ער האט עס געגעבן פאר יוחנן חקוקאה זאל אויפפאסן אויף דעם, יעצט וואס איז געשען, ס'איז געלעגן ביי יוחנן חקוקאה אין שטוב, ונקבוה עכברים, און מייז זענען געקומען און געמאכט א לאך אין דעם זאק, והיה חמץ מבצבץ ויוצא, און די חמץ האט אנגעהויבן ארויסצורינען פון דעם, און ס'איז כמעט געגאנגען לאיבוד, ס'איז געווען ערב פסח, ובא לפני רבי איז ער געקומען צו רבי פרעגן וואס טוט מען דא מיט די חמץ, שעה ראשונה אמר לו המתן, די ערשטע שעה פון טאג האט רבי געזאגט ווארט צו ווארט צו קען זיין די בעל הבית וועט קומען אפנעמען די חמץ, און במילא עסט עס קענען צוריק געבן אזוי ווי שטייט און גייט, שניה אמר לו המתן צווייטע שעה האט ער אויך געזאגט ווארט נאר צו, שלישית אמר לו המתן די זעלבע זאך די דריטע שעה, רביעית אמר לו המתן די פערדע שעה אויך, חמישית אמר לו צא ומוכרה בשוק, די פיפטע שעה, וואס טייטש צוויי שעה פאר חצות, האט ער אים געזאגט הייב דיך אויף, און פארקויף די גאנצע זאק פון חמץ, פארוואס? ווייל עסט פארקויפן די זאק פון חמץ, עסטו קענען נעמען דאס געלט, לפחות די געלט עסטו קענען צוריקגעבן צום באלעבאס. מאי לאו? לכאורה, וואס איז געווען דא די פסק פון רבי? לכאורה איז די פסק געווען לנכרים כרבי יהודה. לכאורה האט רבי געפסקנט אזוי ווי רבי יהודה, אז צוויי שעה פאר חצות טאר מען מער נישט עסן קיין חמץ, הנאה האבן מעג מען נאך, אבער עסן טאר מען נישט. און במילא האט רבי צוגעווארט ביז די לעצטע רגע, צוויי שעה פאר חצות האט ער אים געזאגט שוין, עסן טארסט עס מער נישט, הנאה האבן אבער מעגסטו נאך, און במילא נעם עס, פארקויף עס פאר א גוי, דאס הייסט א הנאה, און מיט די געלט, די געלט העסטו געבן פארן איד וואס האט עס מפקיד געווען ביי דיר. אמר רב יוסף, זאגט רב יוסף ניין ס'נישט קיין ראיה, לא לישראל כרבי מאיר, רבי האט געפסקנט כשיטת רבי מאיר, אז צוויי שעה פאר חצות קען מען נאך עסן חמץ, און במילא האט ער געווארט טאקע ביז צוויי שעה פאר חצות, און אים געזאגט גיי פארקויף יעצט די חמץ פאר א איד, און אזוי מיט די געלט העסטו קענען געבן, די געלט העסטו קענען אפגעבן פארן בעל הבית. אמר ליה אביי, אביי האט אים געזאגט אי לישראל נישקליה לנפשיה, טאמער טאקע די היתר פון רבי איז געווען אז צוויי שעה פאר חצות האט ער אים געזאגט גיי פארקויף עס פאר א איד, וואס עפעס גיי פארקויף פאר א איד, וואלט עס געקענט נעמען פאר זיך עסן, און צאלן פאר דעם, נעמען די געלט וואס ער צאלט אליין, נאכדעם וואס ער עסט עס לייגט ער געלט אין א זייט, און די געלט העט ער צוריק געבן פארן בעל הבית, זאגט די גמרא ניין, משום חשדא, דאס נישט וואלט שוין געווען א חשש, פארוואס דתניא מ'האבן געלערנט אין א ברייתא, גבאי צדקה שאין להם עניים לחלק, טאמער א גבאי צדקה האט נישט קיין עניים צו געבן געלט, פורטין לאחרים, ס'טייטש ס'בלייבט ביי זיי איבער די נחושת נחושת'דיגע געלט, און ס'איז געווען זילבערנע געלט נחושת'דיגע געלט טאמער מ'האט עס נישט גענוצט איז צוגרינד געגאנגען און במילא שטייט דא אז טאמער ער האט קופערנע מטבעות נחושת'דיגע געלט וואס ליגט אים אין די הענט די גבאי צדקה ווייסט נישט צו טון מיט דעם און מ'דארף עס אויפטוישן אויף זילבערנע געלט איז טוישט מען עס אויף ביי אנדערע ואין פורטין לעצמן אליין טאר מען עס נישט אויפטוישן פארוואס ווייל טאמער מ'וועט עס אליין אויפטוישן עט א מענטש חושד זיין אז דער מענטש האט נישט גוט אויפגעטוישט ער האט געהאלטן פאר זיך מער געלט ווי ס'קומט אים די זעלבע זאך גבאי תמחוי גבאי תמחוי דאס איז מענטשן וואס זענען ממונה צו טיילן עסן פאר עניים, שאין להם עניים לחלק, זיי האבן נישט קיין עניים צו טיילן עסן, איז מוכרין לאחרים, נעמט מען די עסן מען פארקויפט עס, די געלט שפעטער קויפט מען נייע עסן, אבער קודם פארקויפט מען עס, אבער מען פארקויפט עס פאר אנדערע, ואין מוכרין לעצמן פאר זיך אליין טאר מען עס נישט פארקויפן, פארוואס? ווייל מען וועט זיך חושד זיין אז זיי פארקויפן עס פאר ביליג פאר זיך, משום שנאמר אזוי שטייט אין פסוק והייתם נקיים מה' ומישראל, א מענטש דארף אויפפאסן אז מען זאל אים נישט קענען חושד זיין אויף גארנישט, און דערפאר האט רבי גע'פסק'נט, גיי פארקויף עס פאר א צווייטן, צוויי שעה פאר חצות, אבער נישט פאר זיך, מען זאל דיך נישט חושד זיין. זאגט די גמרא, אמר ליה רב אדא בר מתנה לרב יוסף, זאגט אבער רב אדא בר מתנה צו רב יוסף, בפירוש אמרת לן, צא ומוכרן לנכרים כרבי יהודה, ס'טייטש רב יוסף דאך כידוע האט פארגעסן זיין לערנען מען האט אים געדארפט דערמאנען כסדר, נאכדעם וואס ער איז קראנק געווארן, על כל פנים זאגט רב אדא בר מתנה צו רב יוסף, ס'איז נישט אמת דאס וואס דו האסט געוואלט דא טייטשן, אז רבי האט געזאגט און גע'פסק'נט גיי פארקויף עס צוויי שעה פאר חצות פאר א איד, נאר וואס דען האסט אונז קלאר פארציילט די מעשה כ'געדענק קלאר אז האסט אונז געזאגט אז רבי האט געפסקנט מען זאל עס פארקויפן פאר א גוי ווייל א איד טאר דעמאלטס מער קיין חמץ נישט קויפן ווייל די הלכה איז טאקע ווי רבי יהודה אז צוויי שעה פאר חצות טאר א איד מער נישט עסן קיין חמץ און במילא איז טאקע א ראיה אז רבי האט טאקע געפסקנט ווי רבי יהודה זאגט די גמרא אמר רב יוסף האט רב יוסף געזאגט כמאן אזלא הא שמעתא דרבי די הוראה דא וואס רבי האט גע'פסק'נט אז מען זאל פארקויפן די חמץ פאר ס'גייט נישט לאיבוד, ווי וועלכע שיטה גייט עס? כר' שמעון בן גמליאל, אזוי ווי די שיטה פון ר' שמעון בן גמליאל מ'וועט שוין זעהן וועלכע ר' שמעון בן גמליאל מ'רעדט דא, דתנן, ווייל מ'האבן געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין בבא מציעא, המפקיד פירות אצל חברו, איינער וואס געבט פירות פאר זיין חבר די חבר זאל אויפפאסן אויף דעם, איז אפילו הן אבודין, אפילו ס'גייט ס'ווערט פארשימלט, לא יגע בהן, זאגט די תנא קמא דארט אין די משנה, טאר דער מענטש וואס ער פאסט אויף אויף די פירות ער טאר עס נישט פארקויפן אפילו ס'שימלט זאל עס לאזן אפשימלען, רבי שמעון גמליאל אומר, רבי שמעון גמליאל זאגט ניין, מוכרם בבית דין, מפני השבת אבידה, דער וואס פאסט אויף אויף די פירות זאל נעמען די פירות, גיין צו בית דין, בית דין דארף אויפפאסן אז מען קריגט א גוטע פרייז פאר דעם, אבער מען פארקויפט עס, און שפעטער די געלט געבט מען צוריק ווייל פארשימלטע פירות איז דאך נישט ווערט פאר קיינעם, און במילא איז א ראיה אז דאס וואס רבי האט געזאגט דו מעגסט גיין פארקויפן די חמץ איז כשיטת רבי שמעון גמליאל אז טאקע איינער וואס פאסט אויף אויף א פקדון מעג פארקויפן די פקדון טאמער ס'גייט לאיבוד. אמר ליה אביי, האט אביי געזאגט, ניין, ס'איז נישט קיין ראיה, ווייל ולאו איתמר עלה, האסטו אונז דען נישט געזאגט אויף די מחלוקת וואס מ'האט יעצט געהאט צווישן תנא קמא ר' שמעון גמליאל צו מ'מעג פארקויפן צו מ'טאר נישט פארקויפן, האסטו אונז אליינס געזאגט אמר רבה בר בר חנה אמר ר' יוחנן, לא שנו אלא בכדי חסרונן, דאס איז נאר ביי א נארמאלע אופן, ווען איינער איז מפקיד למשל פירות צו תבואה ביי זיין חבר, און פירות צו תבואה איז דא א געוויסע אופן, ס'גייט לאיבוד, דאס הייסט ס'בלייבט נישט אויף אלעמאל, אבער ס'דא א געהעריגע אופן ווי ס'גייט לאיבוד, די משנה דארט אין בבא מציעא רעכנט אויס ווי לאנג ס'נעמט ביז פירות ווערט פארפוילט, ביז תבואה ווערט פארפוילט, על כל פנים ביי אזא געהעריגע צושטאנד, דעמאלטס איז דא די אלע הלכות, די מחלוקת פון תנא קמא ר' שמעון גמליאל צו מ'מעג עס פארקויפן צו מ'טאר עס נישט פארקויפן, אבל יותר מכדי חסרונן, טאמער ממש ס'גייט לאיבוד זעהר זעהר שנעל, איז מוכרם בבית דין, דעמאלטס איז יעדער מודה אז מ'מעג עס פארקויפן כדי צו ראטעווען די געלט דא, וכל שכן הכא, און פארשטייט זיך דא, דהא פסידא לגמרי, דא גייט עס ממש אינגאנצן לאיבוד, ווייל קודם כל די זאק איז געווען אינגאנצן אויפגעריסן, און נאך מער ס'ווערט באלד אסור להנאה, און במילא, זאגט אביי צו ר' יוסף אז ס'מוז נישט זיין אז דער פסק פון רבי איז געגאנגען כשיטת ר' שמעון בן גמליאל, נאר ס'קען אוודאי זיין ס'געגאנגען אויך כשיטת תנא קמא, און תנא קמא איז אויך דא מודה אז ביי אונזער ציור מעג מען פארקויפן די חמץ כדי צו ראטעווען דאס געלט פאר די איד וואס האט עס דא מפקיד געווען. זאגט די גמרא ווייטער מיר האבן געזען די משנה ועוד אמר רבי יהודה אז רבי יהודה האט געזאגט אז אויפן הר הבית איז געווען צוויי חלות וואס איז געווען אויף די איצטבא דארט איצטבא איז געווען אזעלכע בענק וואס איז געווען אויף הר הבית, מען האט געלייגט צוויי חלות אויף די בענק, און ווי לאנג די צוויי חלות איז דארט געווען האט מען געוואוסט מען מעג עסן חמץ, מען האט אוועק גענומען איין חלה צוויי שעה פאר חצות האט מען געוואוסט מען טאר מער נישט עסן אבער הנאה האבן מעג מען נאך, און ווען מען האט אוועק גענומען די צווייטע חלה וואס איז געווען א שעה פאר חצות האט מען געוואוסט מען דארף שוין פארברענען די חמץ, זאגט די גמרא תני תנא קמיה דרבי יהודה, האט מען געלערנט א ברייתא פאר רבי יהודה על גב האיצטבא, על גב האיצטבא איז פשטות פשט אויפן באנק, אמר ליה, האט רבי יהודה געזאגט, וכי להצניען הוא צריך, וואס טייטש וואס טוט אויף אז א חלה ליגט אויף א באנק, א באנק איז דאך נידעריג קיינער קען דאס נישט זען, נאר וואס דען תני על גג האיצטבא, אויף די אלע בענק איז געווען אזעלכע דעכלעך, אויפצופאסן אז מענטשן זיצן אויף די באנק זאל נישט נאס ווערן פון די רעגן, זאל נישט הייס ווערן פון די זון, על כל פנים האט מען אויף די דעכער וואס איז געווען העכער די בענק, אויף דעם דאך האט מען ארויפגעלייגט די צוויי חלות כדי יעדער איינער זאל קענען זען די סימן ביז ווען מען מעג עסן חמץ פון ווען מען דארף אנהייבן פארברענען, זאגט די גמרא, אמר רחבה אמר רבי יהודה, הר הבית סטיו כפול היה, עס איז געווען דארט צוויי שורות פון בענק ארום און ארום, תניא נמי הכי, מען האט אזוי אויך געלערנט אין א ברייתא, הר הבית סטיו כפול היה, עס איז געווען צוויי שורות פון בענק, רבי יהודה אומר, איסטוונית היתה נקראת, עס האט געהייסן טאקע איסטוונית, סטיו לפנים מסטיו, א שורה אין פראנט פון א שורה, וואס טייטש שטאמפן איז מצייר דא ווי אזוי עס האט אויסגעזען אין הר הבית, אז עס איז געווען טאקע צוויי שורות פון בענק דארט. זאגט די גמרא ווייטער, מען האט געזען אין די משנה אז די צוויי חלות וואס מען האט געלייגט אלס א סימן, איז נישט געווען געהעריגע חלות נאר ס'איז געווען חלות פון קרבן תודה וואס איז געווען פסול זאגט די גמרא אמאי פסולות וואס איז פשט אז ס'איז געווען דארט פסול'ע חלות פון תודה ווי איז צוגעקומען בכלל אז זאל זיין פסול'ע תודה חלות דארט אין בית המקדש נארמאל כהנים זענען געווען זריז צו עסן אלע זייער קרבנות פאר ס'ווערט פסול און ווי איז אנגעקומען דארט פסול'ע חלות אמר ר' חנינא ענפערט ר' חנינא מתוך שהיו מרובות נפסלות בלינה וואס טייטש ס'איז געווען גאר גאר אסאך חלות ערב פסח דארט וואס טייטש די טאג פאר ערב פסח בעצם האבן אסאך אידן געברענגט חלות פון קרבנות תודה אזוי ווי מען וועט שוין זען אין א ברייתא, און ממילא נישט געווען קיין צייט צו עסן ס'איז געווען גאר אסאך חלות, אטאמאטיש די אלע חלות וואס מען האט געברענגט א טאג פאר ערב פסח איז פסול געווארן בלינה ווייל מען מעג עס נאר עסן די טאג וואס מען איז מקריב די תודה און די נאכט דערנאך, די נעקסטן אינדערפרי טאר מען עס מער נישט עסן, קומט אויס ערב פסח איז איבערגעבליבן א געוואלד חלות פון די לחמי תודה, ממילא מיט די פסול'ע חלות האט מען זיך באנוצט, דתניא, ברענגט די גמרא די ברייתא, ווי זעט מען ס'איז געווען דארט איבעריגע חלות? ווייל שטייט אין די ברייתא אין מביאין תודה בחג המצות מפני חמץ שבה, מען טאר נישט ברענגען א קרבן תודה אין פסח, פארוואס? ווייל ס'איז דאך דא דארט חמצ'דיגע חלות, זאגט די גמרא פשיטא וואס איז די חידוש פארשטייט זיך אז מען טאר נישט, אמר רב אדא בר אהבה, הכא בארבעה עשר עסקינן, די ברייתא מיינט צו זאגן נישט נאר פסח אליין, נאר ערב פסח טאר מען אויך נישט ברענגען א קרבן תודה, פארוואס? וקסבר אין מביאין קדשים לבית הפסול, ווייל מען טאר נישט גורם זיין אז קדשים זאל מען דארפן פארברענען, נארמאל מען ברענגט א קרבן קען מען עס עסן, מען טאר נישט גורם זיין ווען מען ברענגט א קרבן וואס מען וועט נישט קענען עסן די גאנצע צייט וואס מען מעג עס עסן, עט אויסקומען מעט עס טאקע נישט קענען עסן, און ממילא עט מען עס דארפן פארברענען, למשל דא, אז מען ברענגט א קרבן תודה ערב פסח, און ערב פסח טאר מען שוין נישט עסן קיין חמץ פון א שעה פאר חצות צו פון צוויי שעה פאר חצות, און ממילא עט מען נישט קענען עסן די לחמי תודה א גאנצע טאג, קומט אויס לכאורה אוודאי עט געשען אז א טייל פון די לחמי תודה עלן פסול ווערן, פארוואס ווייל מעט עס מער נישט קענען עסן, ס'עט ווערן נותר, און פאר דעם טאר מען אינגאנצן יענע טאג קיין קרבן תודה נישט ברענגען, וכולי עלמא בשלשה עשר מייתי להו, במילא וואס איז געשען אז ערב פסח האט מען נישט געקענט ברענגען די לחמי תודה, איז די אלע לחמי תודה וואס מען האט געדארפט ברענגען די אלע קרבנות תודה זענען אידן געקומען צו לויפן די אלע זענען ארויפגעקומען פסח צו עולה רגל זיין, האט יעדער איינער מיטגעברענגט די תודה, ווען האט מען עס געברענגט? א טאג פאר ערב פסח, און במילא מתוך שהן מרובות, ס'איז געווען אזוי פיל איבעריגע לחמי תודה דארט, נפסלות בלינה איז ערב פסח אליין איז געווען אסאך פסול'ע לחמי תודה וואס מען האט שוין נישט געטארט עסן, און במילא די לחמי תודה האט מען גענוצט אלס סימן, כלל ישראל זאל זען ביז ווען מען מעג עסן חמץ, און פון ווען מען דארף פארברענען. זאגט די גמרא, משום רבי ינאי אמרו, רבי ינאי ענטפערט א צווייטע תירוץ, זאגט ער כשירות היו, אוודאי רעדט זיך נישט דא אזוי ווי מען האט געזאגט ביז יעצט פון פסול'ע חלות, ס'איז געווען כשר, פונדעסטוועגן האט מען עס דעמאלטס נישט געטארט עסן, און דערפאר האט מען עס גענוצט אויף דעם סימן. ואלא אמאי קרי להו פסולות, בכל זאת פארוואס שטייט פסולות? פסולות איז טייטש שלא נשחט עליהן הזבח, מ'האט נישט גע'שחט'ן אויף זיי דעם קרבן, וויאזוי האט געארבעט א קרבן תודה? קרבן תודה ארבעט אז מ'נעמט א קרבן, א בהמה, וואס דאס איז בעצם א שלמים, און מ'איז עס מקדיש, און צוזאמען מיט דעם איז מען מקדיש די לחמי תודה, און אזוי ברענגט מען די ביידע צוזאמען אין בית המקדש, מ'איז מקריב די קרבן און די ברויט שפעטער עסט מען. יעצט, די לחמי תודה, ווען ווערט עס הייליג? איז ברגע וואס א מענטש איז מקדיש די בהמה מיט די לחמי תודה פאר'ן בית המקדש, ליגט שוין אויף די לחמי תודה א קדושת דמים, אבער א קדושת דמים מיינט נאכנישט א קדושת הגוף, וואס טייטש טאמער למשל ס'עט טמא ווערן, קען מען עס פשוט אויסלייזן און ברענגען א צווייטן, ס'איז נישט קדושת הגוף, נאכדעם וואס ס'איז שוין קדוש בקדושת הגוף און ס'ווערט טמא, דעמאלטס ווערט עס אינגאנצן פסול, און במילא ווען ווערט עס ווען קריגט עס די קדושת הגוף, ברגע וואס מ'שעכט די קרבן תודה, דעמאלטס ווערן די חלות קדוש בקדושת הגוף, נאר וואס, עסן טאר מען עס נאך אלץ נישט, קדושת הגוף איז דא אויף דעם, יעצט קען עס פסול ווערן, טאמער ס'עט טמא ווערן, עט עס פסול ווערן, אבער עסן טאר מען עס נאכנישט, ווען מעג מען עס עסן? נאכן זריקת הדם. על כל פנים, זאגט אונז דא ר' ינאי, אז די לחמי תודה דא רעדט זיך פון לחמי תודה וואס מען האט נאך נישט גע'שחט'ן די קרבן אויף דעם, און ממילא קען מען עס נאך נישט עסן, און מען קען עס נישט עסן קען מען עס נוצן אויף דעם סימן. פרעגט די גמרא איך פארשטיי נישט, ונשחוט, וואס איז די פראבלעם? מען קען זיך באנוצן מיט דעם סתם פאר אנדערע זאכן, זאל מען טאקע שעכטן דעם קרבן, און נאכדעם עט ווערן די לחמי תודה קדוש בקדושת הגוף, מען עט שפריצן די בלוט, מען עט עס קענען עסן, וואס עפעס נוצט מען זיך אויף דעם סימן? ענטפערט די גמרא שאבד הזבח, די קרבן איז פארלוירן געגאנגען אז ס'איז פארלוירן געגאנגען קען מען עס נישט שעכטן נישטא וואס צו טון מיט דעם פארדעם נוצט מען עס אויף א סימן איי פרעגט די גמרא ונייתי זבח אחר ונשחוט ברענג א צווייטע קרבן און מיטן צווייטן קרבן קענט איר טוישן די קרבן די קרבן איז פארלוירן געגאנגען ברענגט א צווייטע קרבן מיט די צווייטע קרבן וועט מען שעכטן און שפריצן די בלוט עט מען קענען ווייטער עסן די לחמי תודה ענטפערט די גמרא ניין דאמר ס'רעדט זיך דא אז דער וואס האט מקדיש געווען די תודה האט געזאגט זו תודה וזו לחמה האט קלאר געזאגט דאס איז די תודה און דאס איז די ברויט וכדרבה רבה אזוי ווי רבה האט געזאגט אויף דעם דאמר רבה אבד הלחם מביא לחם אחר טאמער איינער פארלירט טאקע די ברויט קען מען ברענגען א צווייטע ברויט אבער אבדה תודה אין מביא תודה אחרת טאמער מען פארלירט די קרבן קען מען נישט יעצט ברענגען א צווייטע קרבן אנשטאטס דעם מאי טעמא פארוואס ווייל לחם גלל תודה ואין תודה גלל לחם די עיקר איז די קרבן נישט די ברויט און ממילא קוקט מען אויף די עיקר טאמער די טפל די ברויט ווערט פארלוירן ברענגט מען צווייטע ברויט אבער טאמער די תודה אליין ווערט פארלוירן קען מען נישט פשוט ברענגען א צווייטע קרבן און זאגן די ברויט באלאנגט צו די קרבן און ממילא פארדעם נאכדעם דא וואס די קרבן תודה איז פארלוירן געגאנגען איז שוין נישט דא וואס צו טון מיט די ברויט פארדעם נוצט מען עס אויף א סימן, זאגט די גמרא איך פארשטיי נישט, ס'איז דאך יא דא וואס צו טון מיט די ברויט, ווייל וניפרקינהו וניפקינהו לחולין, מען קען אויסלייזן די ברויט און ס'ווערט חולין, נאכדעם וואס ס'איז חולין קען מען עס ווייטער עסן, און ממילא וואס עפעס האט מען גענוצט די ברויט אויף די סימן, אלא נאר זאגט די גמרא לעולם שנשחט עליהן הזבח ונשפך הדם, דא רעדט זיך בעצם וואס מען האט טאקע שוין גע'שחט'ן די קרבן אויף די ברויט, נאר וואס די בלוט, פאר מען האט געשפריצט די בלוט האט זיך די בלוט אויסגעגאסן, און ממילא אז די בלוט האט זיך אויסגעגאסן טאר מען עס שוין נישט עסן, אז מען טאר עס נישט עסן נישט דא וואס צו טון מיט דעם, נוצט מען עס אויף דעם סימן, זאגט די גמרא, וכמאן, ווי וועלכע שיטה ווער איז טאקע דער תנא וואס האלט אז נאכן שעכטן, פארן שפריצן די בלוט, קריגט שוין די ברויט א קדושת הגוף, אבער וואס, עסן טאר מען דאס נישט, און דערפאר איז נישט דא וואס צו טון מיט דעם, און דערפאר נוצט מען עס טאקע אויף דער סימן ווער איז דער תנא כרבי, דאס איז אזוי ווי די שיטה פון רבי, דאמר רבי, ווייל רבי האט טאקע געזאגט, שני דברים המתירין מעלין זה בלא זה, וואס טייטש די ברויט? כדי די ברויט זאל מען מעגן עסן, דארף צוויי זאכן געשען, סיי מען דארף שעכטן די קרבן תודה, און סיי מען דארף שפריצן די בלוט. פון דעסטוועגן זאגט רבי, טאמער מען טוט איינס פון די צוויי זאכן, וואס טייטש מען שעכט אליין דעם קרבן תודה אפילו מען האט נאכנישט געשפריצט די בלוט, איז קודם כל קריגט עס שוין קדושת הגוף. יעצט נאכדעם וואס מען שפריצט די בלוט עט מען טאקע עס קענען עסן, עסן טאר מען עס נאכנישט, אבער די קדושת הגוף קריגט עס שוין נאכדעם וואס מען שעכט דעם קרבן תודה, און במילא ברגע וואס מען האט געשאכטן די קרבן תודה, קען מען שוין נישט אויסלייזן די ברויט, שוין נישטא וואס צו טון מיט דעם, עסן טאר מען דאס אויך נישט, נוצט מען עס טאקע אויף די סימן אזוי ווי מ'האט געזען, דתניא ווי דאס דער רבי אזוי האט מען געלערנט אין א ברייתא שטייט אין א ברייתא כבשי עצרת וואס טייטש שבועות איז אויך געווען אזא ענין אז מ'האט געברענגט שתי הלחם צוזאמען מיט כבשי עצרת צוזאמען מיט קרבנות איז אויך געווען די שתי הלחם איז הייליג געווארן נאכדעם וואס מ'האט גע'שחט'ן און געשפריצט די בלוט פון די כבשי עצרת און די דין איז אין מקדשין את הלחם אלא בשחיטה ס'טייטש נאר נאכן שעכטן קריגט דער לחם א קדושת הגוף כיצד שחטן לשמן וזרק דמן לשמן קידש הלחם, דהיינו טאמער מ'האט גע'שחט'ן די כבשי עצרת לשמן, מ'האט עס גע'שחט'ן לשם כבשי עצרת, און מ'האט געשפריצט די בלוט לשם כבשי עצרת, די דין איז טאמער מ'טוט די עבודה פון די קרבנות לשמן, למשל די כבשי עצרת, בעצם איז דאס א שלמים, טאמער מ'שחט עס און מ'שפריצט די בלוט לשם כבשי עצרת, איז דאס א גוטע קרבן, טאמער מ'טוט עס שלא לשמן, איז א שלמים איז דאס נאך, אבער כבשי עצרת הייסט עס נישט. און ממילא זאגט אונז דא די ברייתא טאמער מ'האט אלץ געטון לשמן איז דער ברויט איז קדוש בקדושת הגוף, מ'העט מעגן עסן די שתי הלחם, ס'איז אזוי ווי א געהעריגע קרבן, מ'האט דאך יוצא געווען דעם קרבן, וואס איז טאמער אבער שחטן שלא לשמן, מ'האט עס גע'שחט'ן שלא לשמן, וזרק דמן שלא לשמן, מ'האט אלעס געטון שלא לשמן, לא קידש הלחם, איז דער ברויט האט נישט געקריגן קיין שום קדושה, פארוואס? ווייל טאקע א שלמים איז דאס, אבער כבשי עצרת איז דא נישט געווען, און אז ס'איז נישט געווען קיין כבשי עצרת, ווערט נישט דער ברויט קדוש בקדושת הגוף, ממילא קען מען עס אויסלייזן, און ברענגען א צווייטן קרבן, און ברענגען אנדערע לחם. וואס איז טאמער אבער זאגט די ברייתא שחטן לשמן וזרק דמן שלא לשמן, מען האט געשחט'ן לשמן, אבער געשפריצט די בלוט האט מען שלא לשמן, לחם קדוש ואינו קדוש דברי רבי, דעמאלטס די ברויט איז קדוש בקדושת הגוף, מען קען עס מער נישט אויסלייזן פארוואס ווייל מען האט געשחט'ן לשמן נאכן שחיטה קריגט עס שוין קדושת הגוף, אבער עסן טאר מען דאס נישט פארוואס ווייל מען האט נישט געשפריצט די בלוט לשמן, און ממילא הייסט נישט כאילו מען האט געשפריצט די בלוט אז מען האט נישט געשפריצט די בלוט קען מען דאס נישט עסן אזוי זאגט רבי, רבי אלעזר ברבי שמעון אומר, רבי אלעזר ברבי שמעון קריגט זיך, און ער זאגט לעולם אינו קדוש הלחם עד שישחוט לשמן ויזרוק דמן לשמן, אז מען דארף ביידע האבן לשמן, ס'טייטש ר' אלעזר בר' שמעון האלט אז די שחיטה אליין געבט נישט אריין א קדושת הגוף אין די ברויט, נאר מען דארף ביידע סיי די שחיטה און סיי די זריקה, מילא קומט אויס אז דאס וואס אונז האבן געזען אז ביי אונזער משנה האט דאך רבי ינאי מסביר געווען אויף וועלכע סארט ברויט רעדט זיך עס, אזא סארט ברויט וואס מען האט שוין געשחט'ן די קרבן תודה, נישט געשפריצט די בלוט, און במילא איז עס קדוש בקדושת הגוף, אבער עסן טאר מען דאס נישט ווי וועלכע שיטה גייט עס? כשיטת רבי און נישט כשיטת רבי אלעזר ברבי שמעון, ווייל לויט רבי אלעזר ברבי שמעון איז עס אפילו נישט קדוש בקדושת הגוף, זאגט די גמרא אבער עס איז נישט קיין ראיה, אפילו תימא רבי אלעזר ברבי שמעון, הכא במאי עסקינן, כגון שנתקבל הדם בכוס ונשפך, ורבי אלעזר ברבי שמעון סבר לה כאבוה, דאמר כל העומד לזרוק כזרוק דמי, וואס טייטש אזוי, רבי אלעזר ברבי שמעון האלט אוודאי אז מען דארף סיי די שחיטה און סיי די זריקת הדם, כדי אז די ברויט זאל ווערן קדוש בקדושת הגוף, דאס איז אמת, אבער פון דעסט וועגן איז דא א דין וואס רבי שמעון האט געזאגט אז כל העומד לזרוק כזרוק דמי, ברגע וואס כ'האב מקבל געווען די בלוט אין א כלי, אפילו כ'האב עס נאכנישט געשפריצט, איז כאילו איך האב עס שוין געשפריצט. און מילא קען מען שוין אויך ביי אונזער משנה זאגן אזוי אז ס'רעדט זיך ביי אזא ציור, אז וואס? אז מ'האט גע'שחט'ן די קרבן תודה, און מ'האט מקבל געווען די בלוט. ברגע וואס מ'האט מקבל געווען די בלוט, איז כאילו מ'האט שוין געשפריצט. אז ס'איז כאילו מ'האט עס שוין געשפריצט, איז ר' אלעזר בר' שמעון אויכעט מודה אז דער ברויט קריגט א קדושת הגוף. נאר וואס, געשפריצט ממש האט מען דאס נישט. ס'האט זיך אויסגעגאסן די בלוט. און ממילא עסן איז ער אוודאי מודה טאר מען דאס נאכנישט, און ממילא וועט אונזער משנה אויך שטימען כשיטת ר' אלעזר בן ר' שמעון, זאגט די גמרא אבער, תנא מ'האמיר געלערנט א ברייתא, משום ר' אלעזר אמרו, כשרות היו, ר' אלעזר זאגט קלאר, ס'רעדט זיך נישט דא נישט פון קיין פסול'ע ברויט וואס איז געווען איבעריג וואס איז פסול געווארן בלינה, ס'רעדט זיך אויך נישט פון אזא סארט ברויט וואס די בלוט האט זיך אויסגעגאסן, נאר ס'רעדט זיך ביי געהעריגע כשר'ע לחמי תודה, און כל זמן שמונחות כל העם אוכלין, ניטלה אחת מהם תולין, לא אוכלין ולא שורפין, ניטלו שתיהן, התחילו כולן שורפין, ס'טייטש די זעלבע סדר וואס מ'האט געזען אין די משנה, אבער ס'איז געווען כשר'ע ברויט, און ווי תוס' איז מסביר, אז רבי אלעזר האלט כשיטת רבן גמליאל וואס רבן גמליאל זאגט אז מען מעג עסן תרומה ביז א שעה פאר חצות און במילא היות די כהנים זענען געווען גאר זריז האט מען גענומען די צוויי ברויט מען האט עס אוועקגעשטעלט דארט אויפן איצטבא אינדערפרי צוויי שעה פאר חצות האט מען אוועקגענומען די ערשטע האט די פאלק געוואוסט אז מען טאר מער נישט עסן אבער כהנים האבן נאך געמעגט עסן די ברויט ווייל ס'איז הקדש און ממילא האבן זיי טאקע געגעסן די ברויט נאכן עס אוועקנעמען שפעטער א שעה פאר חצות טייטש אפאר רגעס פריערט האט מען אוועקגענומען די צווייטע ברויט די כהנים האבן עס שנעל אויפגעגעסן פאר ס'קומט אריין די שעה פאר חצות און ממילא איז אויסגעקומען אז די ברויט איז נישט געגאנגען לאיבוד, און פון דעסטוועגן די פאלק האט געוואוסט ווען מען דארף טאקע פארברענען די חמץ, זאגט אונז די גמרא א גאנץ אנדערע גירסא ביי אונזער משנה, תניא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא אבא שאול אומר ער קריגט זיך אינגאנצן, ער זאגט מען האט טאקע געמאכט א סימן, אבער עס האט נישט קיין שייכות מיט קיין לחמי תודה, נאר וואס דען, שתי פרות היו חורשות בהר המשחה, עס איז געווען צוויי אקסן וואס האבן געאקערט אויפן הר הזיתים, און יעדער האט געזען ווי די צוויי אקסן אקערן, מען האט זיי דווקא אהינגעשטעלט, כל זמן ששתיהן חורשות, כל העם אוכלין. ווילאנג מ'האט געזען ביידע אקסן דארט האט מען געוואוסט מ'מעג עסן חמץ. ניטלת אחת מהן, צוויי שעה פאר חצות האט מען אוועקגענומען איין אקס, איז תולין האט מען געוואוסט מ'טאר מער נישט עסן, אבער הנאה האבן מעג מען נאך. לא אוכלין ולא שורפין, מ'דארף נישט עסן, פארברענען דארף מען נאך אויך נישט. ניטלו שתיהן, מ'האט אוועקגענומען די צווייטע אקס פון דארט, התחילו כל העם שורפין, איז געווען א שעה פאר חצות, האט יעדער געוואוסט מ'דארף שוין פארברענען די חמץ.